וביר הנה הוא הנה מה שקצב בזוהר דקודשא בריך הוא איו סובב כל העלמין וממלא כל העלמין שטייט אין זוהר אז דער אייבערשטער איז ממלא כל סובב כל העלמין וממלא כל העלמין און פירש בלקוטי מוהר ן חלק א' פרק מ ח שאין פירוש סובב וממלא כעיגול כי אינו בגדר מקום חס ושלום ער איז אין עולם אש מער בבחינת העלם. ואינו ואינו בבחינת גילוי. פארשטיין ביז אויף וואס וואס וואס וואס ער מבאר אין תניא, וואס איז די פשט וואס שטייט אין זהר אז דער אייבערשטער איז סובב כל עלמין. וואס איז דער פשט ווי מ'קען פארשטיין דעם זהר בכלל, מען זאגט אז אז דער וואס זאגט דער זהר בכלל אז דער אייבערשטער איז סובב כל עלמין און ממלא כל עלמין. איז אז מען זאגט אז דער אייבערשטער געפינט זיך ער ער געפינט זיך אין וועלט, ממלא כל עלמין, דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט. אז מען זאגט אז א זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ מיינט עס אז דער זאך האט א שייכות מיט דעם פלאץ. אויב א געוויסע מציאות האט קיין שייכות נישט מיט דעם פלאץ, איז דער פשט איז אז דער זאך געפינט זיך נישט דארטן. אז מען זאגט געוויסע, אזוי ווי אין גשמיות ווען מען זאגט א געוויסע זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ, אין א געוויסער, אין א געוויסער, אין דער צימער איז פאראן טיש, איז פאראן א טיש, אין דעם, אין די ד' אמות איז פאראן א טיש, מיינט עס אז אין די ד' אמות פארנעמט דער טיש א ארט, און אין די ד' אמות פילט מען אז ס'איז דא א טיש. במציאות איז דער, דער, דער טיש איז ממלא דא דעם חלל פון דעם פלאץ. איז אז מען זאגט על דרך זה ברוחניות אויך אז מען זאגט א זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ מיינט אז יענער ענין איז נרגש יעדער ענין געפינט זיך ער ער זיין זיין מהות ווערט געפילט ער ער געפינט זיך אין יענעם פלאץ ער איז דארט ער ער איז שייך צו יענעם פלאץ איז אז מען זאגט אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט מיינט עס אז דער אייבערשטער האט א שייכות מיט וועלט. דאס דאס מיינט אז מען זאגט די ווארט לית אתר פנוי מיניה מיינט עס נישט נאר צו זאגן דאס דאס גופא איז ער דא מבאר אז מען זאגט על פי פשט דער אייבישטער געפינט זיך אין וועלט מיינט אז דער אייבישטער איז אזא מין זאך וואס האט א שייכות מיט מציאות איז על פי פשטות הדברים אז מען זאגט למשל אז דער אייבישטער געפינט זיך לית אתר פנוי מיניה אז אין יעדער זאך איז פארהאן אלוקות איז די שאלה איז אז מען זאגט נאר א טיש אין א טיש געפינט זיך אלוקות לכאורה די אלוקות מיט א טיש א טיש האט קיין שייכות נישט מיט אלוקות א טיש איז ענין מוגבל צו א וואס איז יעדער נברא מוגבל האט קיין שייכות נישט מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז בלי גבול, און וואס איז די פשט אז מען זאגט אז דער אייבערשטער געפינט זיך ער איז נמצא און מדומה דער אייבערשטער געפינט זיך אין דער טיש, אז אין דער מושג אז מען פרעגט אז מען וועט פרעגן צי אין א טיש איז פאראן ענין אלוקי, צי א טיש האט עפעס א יחוס האט עפעס א שייכות מיט געטליכקייט, א טיש האט קיין שייכות נישט מיט געטליכקייט, אויב א טיש האט קיין שייכות נישט מיט געטליכקייט מיינט עס אז דער אייבערשטער געפינט זיך נישט דארטן.

געפינט זיך און ער ער האט א שייכות מיט וועלט, אבער אין וואס פאר א שייכות, וואס פאר א אופן האט אלקות א שייכות מיט וועלט, אין צוויי אופנים, איין אופן וואס ער איז ממלא כל עלמין, דאס הייסט לאמיר זאגן בפ אז עס איז דא למשל א יעדער נברא האט זיך, ס'איז דא דער נברא מוגבל, דאס איז א טיש, א באנק, וואסער, איך ווייס פייער, און אין יעדער נברא זאגט מען אלקות איז אים ממלא. דאס הייסט אז אין זיין מציאות, אין זיין מציאות איז דא א ענין אלוקי, אין זיין מציאות איז דא א געטליכקייט, דאס הייסט אז זיין מציאות, זיין מהות, האט א שייכות מיט'ן אייבערשטן, זיין מציאות האט אין זיך א יחס און א שייכות מיט אלוקות. אז מ'זאגט למשל מים, דער מושג מים איז וואסער, איז דא די תכונות פון וואסער, און וואסער איז ממולא מיט אלוקות. וואס הייסט ממולא? אז אין זיין, אין אים געפינט זיך אלוקות, אין אים, אין וואסער, אין דער מציאות פון וואסער, אין זיין זאך, איז דא איז דא וואסער האט א שייכות מיט אלוקות? פארוואס האט וואסער א שייכות מיט אלוקות? מ'מבאר ווייל וואסער איז ווייל ווייל ס'איז פאראן אלוקות ווי אלוקות שטייט אין א ציור פון חסד און וואסער איז א תנועה פון חסד במילא איז אין וואסער איז אין וואסער געפינט זיך אלוקות אלוקות ווי אלוקות דער מדריגה פון אלוקות וואס דער אייבישטער איז א חסד וואס דער אייבישטער איז א משפיע מלמעלה למטה איז דער מדריגה געפינט זיך און איז ער געפינט זיך אין וואסער. אז מען זאגט למשל אז דער אייבערשטער איז בלי, דער ענין אין אלוקות אז דער אייבערשטער איז בלי גבול, דער אייבערשטער האט קיין שום הגדרה נישט, איז דער ענין געפינט זיך דאך נישט אין וואסער, מען קען נישט זאגן אז זאג, אין וואסער געפינט זיך בלי גבול? וואסער איז א דבר מוגבל, איז אין אים געפינט זיך נישט בלי גבול, און האט קיין שייכות נישט מיט בלי גבול. איז דאס זאגט ער אין זהר אז אף על פי כן פאראן א מדריגה פון סובב כל עלמין, די פשט וואלט מען געזאגט אז וואס איז, וואס פאר א מדריגה פון אלוקות געפינט זיך אין וועלט, אין די נבראים, אין זייער אין זייער מציאות וואס פאר וואס פאר א מדריגה פון אלקות געפינט זיך, נאר א מדריגה ווי אלקות שטייט בצמצום, שטייט אין א הגבלה, אין א אופן אז א נברא מוגבל קען אז ער קען האבן א שייכות מיט א נברא מוגבל, ער קען געפינען זיך ער קען זיין אין א מציאות מוגבלת, אבער דער מדריגה פון אלקות וואס איז בלי גבול וואס איז העכער פון אלע הגבלות, און נישט שייכות צו זאגן איז ער געפינט זיך נישט דארטן. געפינט ער זיך געפינט ער זיך דאך נישט אין דער נברא מוגבל, אויף דעם טוט אויף דער זהר דער אייבערשטער איז אויכעט סובב כל עלמין, אז אויך דער מדריגת הבלי גבול פון דעם אייבערשטן האט אויך האט אויכעט א שייכות צו וועלט, ער געפינט זיך אויכעט אין וועלט, און וואס הייסט ער האט א שייכות מיט וועלט, ער איז דאך אינגאנצן בלי גבול פון אלוקות, איז דער טייטש אין דעם איז, דערפאר זאגט דער זהר עס איז א מדריגה פון סובב ס'נאר בבחינת מקיף, מקיף מיינט אז דאס געפינט זיך טאקע נישט אין דער מציאות אין דער זאך, נאר אן אופן פון מקיף. די דוגמא וואס א פשוט'ער ברענגט אויף דעם איז, די פשוט'ער דוגמא איז, שטייט אין חסידות אויכעט דער דוגמא, א דוגמא פון פון אז מען זאגט למשל לגבי די מענטשן זאגט מען אזוי ווי דער מה הנשמה מלאה את הגוף כך כך הקדוש ברוך הוא מלא את העולם, אז ביי דער אין דער נפש איז פאראן אויכעט ווי דער נפש איז זיך מתלבש אין גוף, דער גוף איז דאך א דבר א גוף, און דער גוף איז מקבל חיות מהנפש, איז פאראן צוויי אופנים ווי דער נפש ווירקט אויפן גוף. ס'פאראן למשל אז מ'זאגט אז דער אז ס'פאראן כוחות פנימיים אין מח איז פאראן שכל און אין עין איז פאראן די כח הראייה און די כוחות זענען אזא ווערן נמשך ווערן געפינען זיך אין די איברים אין א אופן אז זיי זענען ממלא זענען ממלא דעם אבר. זאג זאגט למשל אז דער מח דער מח הגשמי פארשטייט דער כח השכל צו דער הארץ פילט דער גשמיות'דיגער הארץ פילט איז אין דער הארץ אין דעם אין דעם אבר געפינט זיך אין אים אליין, אין דעם אין דעם אבר געפינט זיך דער מידה שבנפש. דער הארץ פיל, א מענטש האט א געפיל, פילט ער דאס אין הארצן. ער פילט עס. א מענטש פארשטייט א סברא, ער פארשטייט עס אין קאפ, ס'ווערט אפגעלייגט ביי אים אין קאפ. איז דער דער כח השכל איז א זאך וואס דער כח, דער אבר נעמט עס אריין אין זיך, ער אליין, און דערפאר בייט ער זיך צוליב דעם וואס איז דא דער כח הנפש. דער הארץ אן דעם, דער הארץ פארט דעם וואס איז דא, אז ס'איז נישט, אז דער מידות שבלב, דער מידות שבנפש, שטייען נישט בהתגלות אין לב, ווי דער הארץ, דער הארץ פילט גארנישט, דער הארץ איז, איז שטיל. בשעת א מענטש האט א געפיל, א געוויסער מידה פון נפש ווערט נתגלה, איז פילט זיך דער הארץ אנדערש, דער הארץ איז, דער רירט זיך אין אן אנדערע אופן, דער, דער קלאפונג פון דער הארץ איז אנדערש. דער מידות איז מלובש אין דעם לב, דער לב, דער, דער, די מידות ווערן געפילט אין דעם הארצן, און בשעת א מענטש פארשטייט א סברא, א מענטש פארשטייט א זאך, איז דער כח השכל שבנפש איצטער פילט ער אין זיין מח, אין זיין מח פילט ער, אז זיין מח ווערט נשתנה. זיין מח האט איצטער פארשטאנען א זאך, האט עפעס באלויכטן ביי אים א זאך, איז דער מח דא געווארן אנדערש. מה שאין כן אז מען זאגט למשל אז דער נפש וויל אז דער האנט זאל זיך רירן, איז אויך בשעת דער נפש וויל דער האנט זאל, דער האנט רירט זיך טאקע, דער האנט וועט גיין פון פלאץ צו פלאץ, אבער דער עצם, דער מציאות פון דער האנט, דער מהות פון דער האנט, ווערט נישט קיין אנדערע האנט, דער רצ, דער האנט נעמט אריין, נישט אריין אין זיך דעם רצון. אז מען זאגט למשל ביים מח מיט שכל, איז בשעת דער מח, דער מח פארשטייט דעם סברא, דער הארץ פילט די געפיל, דער הארץ, ס'איז דא א מידת אהבה דער הארץ, גשמיות'דיגע הארץ ציט זיך צו א געוויסער זאך, צו דער הארץ קלאפט פון מורא. איז דער מידה שבלב ווירקט אויפן הארצן אז דער הארץ ער אליין ווערט אנדערש, ער אליין הייבט אן קלאפן פון מורא, און ער אליין ציט זיך מיט א געשמאק צו א געוויסער זאך. בשעת אבער א מענטש וויל, איז דער כח הרצון דער ווילן, ער ער באווירקט אלע איברים אז אלע וועלן זיך פירן ווי אז ווי דער רצון וויל, אבער זיי אליין נעמען נישט אריין אין זיך דער רצון, זיי אליין ווערן נישט געביטן בשעת ס'איז דא א רצון, דער רצון ווירקט אויף זיי אז זיי פירן זיך, זיי פאלגן דער רצון, אבער זיי נעמען נישט אריין די מהות הרצון. דאס ווערט אנגערופן א השפעה בבחינת מקיף, דאס הייסט אז דוגמא, די פשוט'ע דוגמא פון א פון א פון א פון צוויי אופני השפעה פון א רב און תלמיד למשל אדער אדער א אדון מיט אן עבד איז בשעת אז דער רב'ס השפעה מיטן תלמיד איז אז אז דער תלמיד פארשטייט דאס וואס דער רב זאגט, דער תלמיד בייט זיך, וואס בשעת דער תלמיד האט פארשטאנען א זאך וואס דער רב האט אים געזאגט, איז דער תלמיד'ס ידיעה איז דא געווארן אנדערש, דער תלמיד האט זיך געביטן, מה שאין כן בשעת דער אדון הייסט א בעל הבית הייסט אן עבד טאן א געוויסער זאך, איז דער עבד טאקע וועט זיך פירן לויט דעם ווי דער אדון וויל, אבער דער מציאות העבד האט נישט אריינגענומען אין זיך דער רצון האדון, דער עבד בייט זיך נישט מצד דעם וואס ער האט געהערט דעם ציווי האדון, ווייל דער ציווי האט זיך נישט מתלבש געווארן אין דער מח און דער מציאות פון דער עבד. דער אדון הייסט, דער ציווי פון דער אדון, דער זאך וואס דער אדון וויל האט זיך נישט מתלבש געווען, זיך נישט אנגעטאן, זיך נישט אריינגענומען אין דער מח ושכל העבד אז ער אליינס זאל ווערן אנדערש, ער אליינס זאל לעבן אנדערש. דאס הייסט. אבער לפועל דער אדון, דער עבד פאלגט דעם אדון, און דער פשט איז אז דער זאך געפינט זיך, וואס פאר א שייכות האט דער ציווי האדון, וואס פאר א שייכות האט דער רצון צו די כוחות, ס'איז א שייכות בבחינת מקיף, דאס הייסט אז אין זיי אליין, אין זייער מציאות געפינט ער זיך נישט, דער רצון איז צו הויך אז די כוחות פנימיים, די איברים זאלן אים ארייננעמען און זיי אליין זאלן, זאלן, זאלן האבן א, זיי אליין זאלן וועלן. דער נפש וויל, זיי קענען נישט האבן א תפיסה און א געפיל אין דעם וועלן אליין, זיי נעמען נישט אריין אין זיך דעם וועלן, איז אין זייער פנים, אין זייער מציאות ווערט נישט אריין גענומען דעם רצון, אבער ס'איז דא א השפעה, ס'איז דא א שייכות, וואס איז א שייכות אז זיי קענען פאלגן דעם רצון, דאס איז השפעה בבחינת מקיף, אין דעם איז דא א ריבוי מדריגות השפעה בבחינת מקיף, אבער די נקודה פון מקיף איז אז אין דער מציאות התחתון, דער תחתון, דער מציאות נעמט נישט אריין אין זיך דער עליון. ער נעמט נישט אריין אין זיך דער השפעה, ער ווערט באווירקט פון דער השפעה אין חיצוניות'דיגע ענינים, אין א מקיף'דיגע אופן, אבער אין זיין מציאות גופא נעמט זיך נישט אריין דעם ענין, ער אליין בייט זיך נישט צוליב דעם ענין. דאס איז דאס איז דער ווארט בבחינת מקיף. מה שאין כן ווען מ'זאגט השפעה בבחינת פנימיות הייסט אז דער השפעה קומט אן אין דער מקבל, אז אז ער אליין האט עס אריינגענומען אין זיך, און אויב ער אליין האט עס אריינגענומען אין זיך, איז בהכרח אז ער ער האט זיך דא געביטן. און בשעת דער זהר זאגט דאס טוט אויף דער זהר, ס'איז פאראן סובב כל עלמין און ממלא כל עלמין, און מען רעדט אז וואס הייסט אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט מיינט עס אז ס'איז פאראן אז די וועלט האט א שייכות מיט אלוקות, דערפאר ער געפינט זיך דא, אויב דער אייבערשטער האט קיין שייכות נישט מיט וועלט איז דער פשט אז ער געפינט זיך דא נישט, ער איז נישטא. אויב א טיש איז אזא מין סארט מושג וואס האט קיין שייכות נישט מיט אלוקות, איז אלוקות געפינט זיך נישט אין א טיש. אז מען טראכט אלעמאל פון קינדווייז איז מען אזוי מורגל אז אז לית אתר פנוי מיניה אז דער אייבערשטער איז אומעטום אדער דער אמת'ער באגריף אז ער געפינט זיך ניט נישט אז ער געפינט זיך עפעס האט נישט קיין תפי וואס מיינט דאס אז ער געפינט זיך דער באגריף פון קינד מוז באלד זיין אז דער באגריף פון דער קינדווייז איז אויך א אמת'ער באגריף ס'הייסט על פי פשטות אז מען זאגט אז אז געוויסע זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ מיינט אז דער פלאץ האט אין זיך יענעם ענין אַז דער פּלאַץ, אין יענער פּלאַץ געפֿינט זיך יענע זאַך. ער, ער, ער, ער, ער זאָגט אין אויב אין אַ, אין אַ מענטשנס מושג, אין זיין קאָפּ, וואָס איז דאָס אַ טיש? אַ טיש איז אַ מושג, וואָס אין דעם, אין דער מושג איז נישטאָ קיין ענין אלוקי, מיינט דאָס, אַז אין אַ טיש איז נישטאָ געטלעכקייט, נישטאָ קיין ענין פֿון אלוקות. דאַרף זיין, זאָגט ער, ניין, אַז פֿאַראַן יאָ אַ שייכות מיט וועלט צו אלוקות, אין צוויי אופֿנים. ערשטנס, דער אייבערשטער איז ממ, ער געפֿינט זיך אין דער פּנים פֿון אַ טיש, אין יעדער נברא בתוכו, אין זיין מציאות פֿאַראַן אַ חיות אלוקית, וואָס ער נעמט אַריין אין זיך, אין זיינע גדרים. ער אליין נעמט עס אריין אין זיך, ווי שפעטער וועט דאס אפטייטשן, דאס איז בחינת בהכרח איז עס א חיות מצומצמת, ווייל אויב דער נברא נעמט אין זיך אריין דעם ענין, מוז ער זיין א זאך וואס איז בערך מיט'ן נברא, ווייל אפילו, אזוי ווי מ'פארשטייט אין פ א, אפילו א דבר, צוויי דברים מוגבלים, אזוי ווי אין גשמיות, א גרעסערע זאך קען נישט אריינגיין אין א קלענערע זאך, ווייל עס איז נישטא קיין פלאץ אויף אים, על דרך זה אין ענין אין רוחניות אויכעט, למשל, מ'קען נישט מסביר זיין א סברה צו א האנט, און מ'קען נישט מסביר זיין א ענין שכלי צו א דומם, ווייל ער האט נישט דער ער האט נישט די כוחות אויף אריין נעמען אין זיך דעם ענין, איז על דרך זה אז מען זאגט אין אלוקות אויב אלוקות געפינט זיך אין מים, און אלוקות איז ממלא דעם תוך פון אש, מוז עס זיין אז אז אז אז אלוקות קומט אן אין א אופן אז ער איז נרגש אין דער מציאות אין די גדרים פון פייער אז ער שטייט אין דעם ציור פון פייער, ער שטייט אין דעם ציור פון וואסער, אויב ער שטייט נישט אין די ציור אין די פארם פון פייער און וואסער איז ער נישטא אין פייער און וואסער. אויב אלוק, בלי גבול, וואסער איז נישט א זאך וואס האט קיין שייכות מיט בלי גבול. איז אויב אלוקות געפינט זיך אין וואסער, מיינט דאס אז אין אלוקות איז פאראן דער ציור פון וואסער. איז אויף דעם שטייט קיין שטער, ווייל ווי אלוקות איז זיך מצמצם אין כלים און הגבלות, די גאנצע מיט צמצומים, אין א אופן אז אלוק ביז אז דער אייבישטער איז ממלא, ער געפינט זיך אין די ציור פרטי פון די נמצאים. דעם זאגט דער זוהר אויכעט, עס מיינט סובב כל עלמין, אז אויך דער מדריגת הבלי גבול פונעם אייבערשטן ווירקט אויך אויף א וועלט, אבער נישט אין אופן אז ער געפינט זיך אין דער מציאות העולמות, דאס קען נישט זיין ווייל ער איז בלי גבול, נאר ווי דען ער געפינט זיך אין וועלט אין אופן פון מקיף אז ער באווירקט זיי אבער נישט אין אופן אז זיי נעמען אים אריין אין זיך, ער באווירקט זיי בדוגמת אין אופן פון רצון וואס זיי פאלגן אים, אבער נישט אין אופן וואס זיי נעמען אין זיך אריין דעם ענין. אין סובב מיינט עס אז דער וועלט אויכעט ווערט באווירקט, מושפע, ער פילט דער מדריגה פון סובב כל עלמין, ער פילט עס, ווייל אויב ער פילט עס נישט, אויב דער נברא פאלגט נישט דעם רצון, ער פילט נישט דעם רצון, ער ווייס נישט אז ס'איז דא א רצון, געפינט ער זיך דאך נישט אין די נבראים. נאר ווי דען, אבער אין וואס פאר א אופן פילט ער דאס, נישט אין אופן וואס ער נעמט עס אריין אין זיך, נאר אין אופן וואס ער איז מרגיש דא א העכערע זאך און ער פאלגט דעם ענין, בדוגמת ווי די איברים ווייסן אז ס'איז דא דער רצון הנפש. דאס איז על פי פשט ווי מ'פארשטייט דעם זוהר.

און ווי די אלטער רבי זאגט, די נקודה וואס די אלטער רבי זאגט דארטן איז, אז דער פשט סובב כל עלמין איז דאס נישט, ס'איז די אלטער רבי זאגט עס איז פאראן דער טעם פארוואס מ'לערנט דער זוהר נישט ווי די אלטער רבי איז, מצד דעם פשוט'ן באגריף, דער פשוט'ער באגריף אז א זאך געפינט זיך אין יענעם פלאץ ס'הייסט אז דער פלאץ האט א שייכות מיט דעם ענין, ווי געזאגט פריער, אויב אלוקות האט קיין שייכות נישט מיט דעם ענין, איז די פשט פון דעם איז אז עס געפינט זיך דארטן נישט. ווייל דער מקום האט קיין שייכות נישט מיט יענעם ענין, מוז מען זאגן אז ס'איז נאר בבחינת מקיף. און די אלטער רבי זאגט אז מ'קען נישט זאגן אז אז דער זוהר מיינט אז דער מדריגת הבלי גבול פונעם אייבערשטן געפינט זיך נאר בבחינת אז אור אין סוף געפינט זיך וועלט נאר בבחינת מקיף, ס'איז נאר בבחינת עיגול נאר אין א אופן וואס ער איז העכער פון וועלט, אבער אין דער מציאות זיי קענען אין זיך נישט ארייננעמען דעם אור אין סוף. דאס איז דער פשטות, דער פשטות איז פשט אין זוהר אז דער נברא מוגבל קען נישט ארייננעמען אין זיך אין סוף, זאגט אלט איז במילא דער אין סוף געפינט זיך העכער פאר אים, ס'איז העכער פון דער נברא, אויף דעם זאגט אלטער רבי מ'קען נישט זאגן אז דער אור אין סוף געפינט זיך נישט בפנימיות העולם, אין דער וועלט, אין דער מציאות, נאר בבחינת מקיף, ווייל דער אייבערשטער איז נישט בבחינת מקום. וואס איז די פשט סובב געפינט זיך בבחינת העלם, דאס איז דער אלטער רבי זאגט אז דער זוהר מיינט סובב כל עלמין מיינט נישט צו זאגן אז עס איז פארהאן א מדריגה אין אלוקות וואס געפינט זיך נישט אין די נבראים, אפילו די מדריגה פון אור אין סוף ווי דער אייבישטער איז פשיטות מוחלטת העכער פון אלע צמצומים געפינט ער זיך אין די נבראים מוגבלים, אין זייער ענין געפינט ער זיך, אין זייער מציאות געפינט ער זיך.

יעדן, און דאס אין אנדערע ווערטער יענער פלאץ האט אים. מ'זאגט, אין א טיש געפינט זיך ענין אלוקי מיינט אז אין א טיש איז דא ענין אלוקי. אויף דעם זאגט אלטער רבי אז ס'איז פאראן אין סובב וואו נישטא דער הגבלה אז אז געפינען זיך אין א פלאץ מיינט אז ער דארף ער דארף אז דארף האבן א שייכות מיטן פלאץ. סובב געפינט זיך אין דער נברא הגם אז ער האט נישט קיין שייכות מיטן נברא. ער געפינט זיך באופן פנימי אין אלע נבראים, ער געפינט זיך אין זיי. אין חכמה, אין מח, אין מים, איז פארהאן אור אין סוף הבלי גבול, איי, אור אין סוף הבלי גבול, וואס האט ער, וואס האט ער צו טון מיט מים? איז דער תירוץ איז אז דער אייבערשטער איז נישט מוגבל אין דעם הגבלה אז ער דארף, אז ער געפינט זיך נאר אין א פלאץ וואס האט א שייכות מיט אים, ער קען זיך געפינען אין א פלאץ, אויך אין א פלאץ וואס האט קיין שייכות נישט מיט אים. ס'איז אן אנדער טייטש, אן אנדער טייטש, וואס איז די פשט דארט, דאס זאגט אלטער רבי, על פי פשט ווי מ'לערנט דעם זוהר איז די פשט, דער אייבישטער איז בלי גבול, אוודאי דער אייבישטער איז בלי גבול, אבער דער זוהר רעדט וואס דער אייבישטער געפינט זיך אין וועלט, ער געפינט זיך אין וועלט, איז סובב און סובב און ממלא, זאגט אלטער רבי, דער מדריגת אור אין סוף, אויך, דער, דער טייטש געפינען זיך איז אן אנדער באגריף אינגאנצן, ער, בדרך כלל מ'זאגט אז אז א געוויסע זאך געפינט זיך אין א צווייטער זאך מיינט אז דער מקום, דער פלאץ, דער מקבל האט אין זיך יענעם ענין, אויב דער עס איז עס איז אויב דער מקבל איז זאגן אין א אין א עס איז א פשוטער מושג נאר ארויסברענגען דעם ווי דער אור אין סוף איז נישט מוגבל אין דעם הגבלה דער דער מושג וואס דאס איז נישט בפשטות די אלטע רבי'ס ווארט איז אן אויפטו בפשטות אז מען וועט זאגן אין אלוקות אז אז ער געפינט זיך נאר בבחינת סובב נישט ווי די אלטע רבי'ס טייטש, לכאורה איז דאס נישט א הגבלה אין אלוקות, די אלטע רבי זאגט אז סע ווערט אנגערופן א הגבלה, אבער על פי פשטות איז דאס איז נישט קיין ענין פון הגבלה, ס'איז אן אויפטו וואס די אלטע רבי זאגט, איז על פי פשטות אז מ'זאגט אז דער מדריגת הבלי גבול פונעם אייבערשטן געפינט זיך נישט אין די נבראים מוגבלים, איז דאס נישט קיין הגבלה, הגבלה מיינט אז ס'איז פאראן עפעס א חיסרון אין דעם עליון, אז ס'פארהאן א חיסרון אין דעם כח. אויב דאס וואס דער עליון געפינט זיך נישט אין דעם תחתון איז ווייל דער. ער געפינט זיך נישט אין דעם תחתון נישט ווייל דער עליון פעלט אין אים עפעס, נאר ווייל די צוויי ענינים האבן קיין שייכות נישט. דאס איז א דוגמא וואס מ'ברענגט אסאך מאל, אז מ'זאגט, אז מ'זאגט למשל אז, אז, אז, אז, מ'זאגט למשל אז, אז, אז, מ'זאגט אלעמאל דעם, דעם. אז יעדער בכדי א עליון זאל משפיע זיין אויף א תחתון דארף דער כח העליון אנקומען אן אופן אז דער תחתון זאל אים מרגיש זיין, א מענטש האט אין זיך א כח התנועה שביד, קען ער ווארפן שטיינער, אבער בכדי אז דער שטיין זאל זיך ווארפן איז נישט גענוג אז דער יד האט אין זיך דער כח התנועה, דער יד האט אין זיך דער כח התנועה זייער שיין, אבער בכדי אז דער שטיין זאל זיך רירן דארף דער כח התנועה אנקומען אין א וועג אז דער שטיין זאל פילן דעם כח, בכדי אז ער זאל פליען.

דאס וואס מים האט אים נישט איז, מים איז א זאך וואס קען אים נישט מרגיש זיין, מים איז א זאך וואס, ס'איז אזא מין סארט נפעל וואס קען נישט, קען נישט מרגיש זיין בלי גבול, ס'נישט א חיסרון אין דעם בלי גבול, אויב מען וואלט געזאגט אז דער כח אלוקי איז צו שוואך אויף צו פועל זיין אין וועלט, דא איז אן אנדערע זאך, דער כח אלוקי אז מען זאגט אז א געוויסער כח ווירקט נישט ווייל ער איז נישט אנגעקומען צו דעם נפעל, דערפאר ווירקט נישט איז דאס נישט קיין הגבלה אין דער כח, אז מ'זאגט אז דער כח התנועה געפינט זיך אין יד און דערפאר פליט נישט דעם שטיין. ס'איז נישט קיין הגבלה דעם כח היד אויב דאס וואס דער אבן פליט נישט ווייל דער כח היד געבליבן אין יד, ס'איז נישט אנגעקומען אין אבן, במילא וועט דער אבן נישט פליען. אז מ'זאגט ס'פארהאן א שם העצם אין אלקות, פאראן ווי אלקות שטייט בעצם. און דאס געפינט זיך נישט אין וועלט, נישט ס'געפינט זיך נישט אין וועלט ווייל ער איז צו שוואך, ס'געפינט זיך נישט אין וועלט ווייל ס'שטייט ס'שטייט אין אלוקות, ס'איז נישט אן אופן וואס וואס קומט אן אופן אז ס'שטייט נישט אין המשכה אז וועלט זאל אים האבן, אז וועלט זאל זיך רירן פון דעם, און דער פשט איז אז וועלט פילט אים נישט, אבער נישט אז ער עס פעלט אים עפעס. און דער הגבלה, דאס איז נישט לכ' בפשטות, דער הגבלה אז בכדי אז א כח זאל ווירקען אויף, איך וויל ארויסברענגען דאס אזוי, דער הגבלה אז בכדי אז א כח, יעדער משפיע, זאל משפיע זיין אויף א מקבל, דארף ער אנקומען צו די מקבל, איז נישט, איז דאס נישט קיין הגבלה בפשטות, אוודאי, אויב מ'וויל אז דער משפיע זאל ווירקען דארף ער דאך דארף ער איז דער פועל דארף ער אנקומען צו דער מקבל, ס'איז נישט קיין הגבלה. בכדי אז דער משפיע זאל ווירקן אויפן מקבל דארף ער אנקומען צו דער מקבל, דאס איז עפעס א הגבלה אין דעם משפיע, ווי דער משפיע שטייט אין זיך, ווירקט ער נישט אויפן מקבל, עמיצער וועט זאגן אז עס איז א הגבלה אין דער משפיע, דאס וואס שמשון הגיבור בכדי צו ווארפן א שטיין דארף נעמען די שטיין אין האנט און ווארפן, איז א הגבלה אין די גבורה פון שמשון הגיבור, עס איז נישט קיין הגבלה אין שמשון הגיבור, אוודאי בכדי אז זיין גבורה. זאל פועל זיין אויף אן אבן, דארף זיין גבורה אנקומען צו דער אבן, אויב די גבורה בלייבט ביי זיך, אוודאי וועט עס נישט ווירקען אויף אן אבן. איז דער ענין אז בכדי אז א זאך זאל זיך געפינען אין א צווייטער זאך, דארף ער אנקומען צו דער צווייטער זאך, ער דארף אנקומען און ווירקען אויף אים, דאס איז נישט קיין הגבלה, אוודאי בכדי אז יענער זאל אים האבן, דארף ער אנקומען אין א וועג אז ער איז בשייכות מיט יענעם, אבער אויב ער איז אין ער איז אין אופן וואס יענער יענער פילט אים נישט, ער געפינט זיך אין זיך, אוודאי וועט אים יענער נישט פילן. אויף דעם זאגט דער אלטער רבי דאס איז אויך א הגבלה, זאגן אז דער אייבישטער האט אין זיך דער הגבלה אז ער דארף אנקומען צו א תחתון בכדי צו ווירקן אויף אים איז א הגבלה, ער קען זיין אין א תחתון בתכלית אן דעם וואס ער קומט אן וואס ער קומט אן אין אים וואס ער קומט אן לפי אופן פון זיינע גדרים, איז דער כח היד קען קען דער אייבישטער האט נישט קיין הגבלה אז זיין כח געפינט זיך נאר ביים משפיע און דער מקבל האט עס נישט. דאס איז א פלא'דיגע ווארט, די פשט דאס איז א חידוש, דאס איז עפעס א חידוש, פשט וועט מען פארשטיין, דער אייבערשטער איז טאקע א בלי גבול, וואס האט עס צו טון אבער צו דעם אז דער וועלט האט א שייכות מיט אים? וואס האט צו טון אז דער אייבערשטער איז בלי גבול צו דעם אז א נברא זאל זיך רירן מצד אלוקות, אויב אלוקות האט נישט אנגעקומען צו א נברא, איז בכדי אז א נברא זאל זיך רירן, אוודאי דארף אלוקות קומען אין א וועג אז דער נברא זאל אים פילן, דער נברא איז א דבר מוגבל, מוז אלוקות קומען אין א הגבלה, אין א הגבלה'דיגע אופן, איז דאס עפעס א הגבלה אין אלוקות? דאס איז הגבלה מצד דער נברא, ווייל דער נברא איז א דבר מוגבל, און מען וויל דאך אז דער נברא זאל באווירקט ווערן פון אלוקות, מוז אלוקות קומען אין א וועג אז דער נברא זאל באווירקט ווערן. אויף דעם זאגט דער אלטער רבי ס'איז א הגבלה. דער רבי זאגט ווי דער אייבערשטער ווי דער אייבערשטער שטייט אין זיך, איז ער העכער פון פועל זיין אויף מקבל, דער קאמא קען נישט, דאס איז א הגבלה. דער אור אין סוף האט נישט אין זיך דעם הגבלה אז ער דארף אנקומען ערגעץ כדי צו דארטן זיין. ער איז ווי ער איז אין זיך, און ער געפינט זיך איבעראל בתוכיותו ופנימיותו, איז דאס אן אנדערע סארט געפינען זיך אין א פלאץ, ס'איז אן אנדערע סארט אופן השפעה אינגאנצן, אן אנדער מושג. און אז מען רעדט אזא מין סארט אופן פון השפעה, קען ער זיך געפינען עכט אין דעם פנימיות פון דעם נברא, אין מים, אין דער מציאות פון מים בתוכו, נישט נאר בבחינת מקיף, אין מח, אין שכל, אין מח אליין, אין זיין מציאות, אין די גדרים פרטיים פון מים, דארטן געפינט זיך נישט נאר א מדריגה מוגבלת, דארטן געפינט זיך אור אין סוף געפינט זיך דארטן. איי דער נברא מוגבל האט דאך נישט קיין שייכות מיט אין סוף? איי דער נברא מוגבל איז דאך א ענין מוגבל וואס האט עס צוטון מיט אין סוף? פארשטייט מען נישט. מען פארשט. דאס דער דער אייבישטער האט נישט די הגבלה אז זיין געפינען זיך אין א פלאץ דארף זיין מוגבל ווייל דער פלאץ האט א שייכות מיט אים. ס'איז אן אנדערע סארט געפינען זיך אין א פלאץ.

די פשט אז מען זאגט זאגט אן אנדערע זאך דאס וואס בפשטות דאס וואס וואס אז מען זאגט בפשטות דאס וואס א געוויסע זאך ווערט באווירקט פון עפעס איז אויב א שטיין ווערט באווירקט פון א כח איז דאס נישט א ווארט אין דעם כח ס'איז א ווארט איצטער אין דעם שטיין אז דער שטיין האט איצטער אריינגענומען אין זיך דעם כח אויב דער שטיין איז א דומם און ער קען און כח היד ווירקט נישט אויף א שטיין, וועט דער שטיין נישט גיין. בכדי אז דער שטיין זאל שטיין, דארף דער כח אנקומען אין א אין א פיזישן אופן אז דער שטיין זאל אים פילן. און אויב ס'וועט נישט קומען אין פיזישע גדרים וועט דער שטיין נישט נישט רירן. זאגט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער האט נישט די הגבלה. ווי ער איז אין זיין אייגענעם אין סוף געפינט ער זיך און ער געפינט ער זיך. געפינט ער זיך אין דעם שטיין, אבער פארוואס געפינט ער זיך אין דעם שטיין? ווייל דער שטיין, ער געפינט זיך אין דעם שטיין ווייל דער, ווייל אין די גדרים פון שטיין, ווייל דער שטיין האט א שייכות מיט אלוקות. נישט ווייל דער שטיין האט א שייכות מיט אלוקות, ווייל דער אייבערשטער איז בלתי מוגבל דערפאר געפינט ער זיך אומעטום. אבער נישט ווייל דער שטיין איז אזא מין סארט זאך וואס האט אין זיך ענין אלוקי. ס'איז אן אנדערע ווארט אינגאנצן אז מ'זאגט אז סובב געפינט זיך אין וועלט אז מ'זאגט נארמאלי געפינט זיך אין וועלט. אז מ'זאגט ממלא געפינט זיך אין וועלט מיינט, א טיש איז אזא, אז מ'איז חוקר, מנתח, גוט א טיש וועט מען זען אלוקות. נישט דער טיש איז אזא מין סארט זאך וואס האט אין זיך א ענין אלוקי. מנתח זיין א טיש, משא"כ מצד סובב, וועסט מנתח זיין א טיש פון היינט ביז מארגן, עס האט נישטא קיין שום ענין פון אין סוף אין א דבר מוגבל. וועסט חוקר ודורש זיין דעם דבר מוגבל, אין א דבר מוגבל איז נישטא קיין בלי גבול. און מצד דעם גבול, מצד דעם מקבל, האט ער קיין שייכות נישט צו משפיע. זאגט דער. דער דוגמא, דער רבי האט אלעמאל געקאכט זיך אין דער דוגמא פון אז דער פסק פון בית דין איז פועל אויף בתוליה חוזרים, אז בשעת בית דין פסק'נט א זאך ווערט דער וועלט משתנה פון דער זאך, אז בית דין פסק'נט עפעס אז השנה מעוברת איז בתוליה חוזרים, איז די שאלה איז, דער גוף איז אזא מין סארט מציאות וואס ווערט באווירקט פון א פסק? דער גוף איז נישט אזא סארט מציאות וואס ווערט באווירקט פון א פסק, דער גוף איז א פיזישע זאך, דער פסק דין איז א פסק דין התורה, ס'איז א שכל'דיגע זאך, דאס איז א דבר רוחני, א גשמי ווערט נישט באווירקט פון א רוחניות'דיגע זאך, אזוי ווי א שטיין וועט קיינמאל נישט באווירקט ווערן פון א כח הנפש, דער שטיין ווערט פליט ער זאל פליען איז ווייל ס'איז דא א פיזישן כח וואס שטופט אים, אדער א ניתוח קען ארבעטן אויף א גוף, א מעסער קען ארבעטן, נישט א פסק, א פסק לטהר ווירקט נישט אויף א גוף, דאס איז נישט שייכות, ווייל אין א גוף איז נישטא, ס'איז נישט, ס'איז נישט זיין, ס'האט קיין שייכות נישט, א פסק פון תורה מיט א מציאות פון גוף האבן קיין שייכות נישט, אף על פי כן איז דער פסק בייט דער גוף, פארוואס בייט דער פסק דער גוף? ווייל דער אייבערשטער'ס פסק האט נישט קיין הגבלות. נישט ווייל דער גוף איז אזא מין סארט זאך וואס ער האט א שייכות און א ערך מיטן פסק, נישט, ס'איז נישט א ווארט אין גוף, ס'איז א ווארט אין דער פסק, וויבאלד דער פסק האט קיינע הגבלות נישט, געפינט ער זיך און ער געפינט זיך בפנימיות אומעדום, אבער נישט ווייל דער זאך האט א שייכות מיט אים, אבער דאס איז נישט קיין הגבלה, דאס איז די אלטער רבי'ס אויפטו, אז סובב כל עלמין ער געפינט זיך בתכלית הפנימיות אין וועלט, אבער פארוואס געפינט ער זיך, אור אין סוף, ס'איז דער בלי גבול, פשיטות פון אייבערשטן געפינט זיך בתכלית בפנימיות פון יעדן זאך. ס'איז נישטא קיין חילוק אין דער אופן ווי ער געפינט זיך, איז נישטא קיין חילוק פון ממלא און סובב. אזוי ווי ממלא געפינט זיך אין דער נברא, איז סובב געפינט זיך אין דער נברא. דער חילוק נאר איז מצד וואס, מצד וואס, מצד וואס, עס הייסט, מצד וואס איז דא דער שייכות, מצד וואס געפינט זיך אלוקות אין דער מציאות. צי דאס ווייל דער מציאות האט אים, דער נברא האט אים, צי ווייל דער אייבערשטער איז בלי גבול איז מי יאמר לו מה תעשה, האט מען נישט קיין קשיות אויף אים, קען ער זיך געפינען וואו ער וויל. און סובב דער פשט איז, ער איז דארט נישט ווייל דער נברא איז אזא מין סארט זאך וואס איז א כלי צו אלוקות, דער נברא האט נישט קיין שייכות מיט אלוקות, אבער אלוקות האט נישט די הגבלה אז ער געפינט זיך נאר אין זאכן וואס האבן א שייכות מיט אים. זאגט זאגט די לשון הגמרא איז הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, עס איז הוא מקומו של עולם, ער איז דער פנימיות און תוך און ער איז דער מקום, מקום איז גבול, ער איז דער מקום פון דער וועלט, אבער דער וועלט איז זיין פלאץ, ניין, דער וועלט איז נישט זיין פלאץ, דער וועלט האט נישט קיין ארט אויף אים, דער וועלט האט קיין שייכות נישט מיט אים, אבער אף על פי כן אבער ער געפינט זיך אין דער וועלט, איהו תפיס בכל עלמין ולית מאן דתפיס ביה, ער געפינט זיך בתוכיות ופנימיות פון יעדן נברא, אבער אין דער נברא ס'איז מצד דעם שטאנדפונקט פון דעם דער נברא איז אזא מין זאך וואס האט נישט קיין שייכות מיט אים. איז דער רצון אינגאנצן נישט דאס. רצון איז אינגאנצן נישט דאס. ביי רצון ווי. א דוגמא אין נבראים קען נישט זיין אזא זאך. אויב א זאך איז א מוגבל איז דערפאר דאס. פשט איז אזוי על פי פשטות איז אז בדוגמת רצון. אזוי ווי רצון. מ'האט פארשטאנען אז וואס איז די פשט מקום? מקום מיינט, נישט די ווארט מקום, וואס איז די פשט אז די אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט? פשט איז אז וועלט האט אלוקות, דאס איז די פשט די אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט. אז וועלט האט אלוקות. און דאס נישט, במילא וואס איז וועלט? וועלט איז דבר מוגבל. מוז זיין אז וואס האט וועלט פון אלוקות? א הגבלה. א חלק מוגבל פון אלוקות, און דאס איז נישט קיין הגבלה אין אלוקות, דאס וואס וועלט האט, דאס וואס וועלט, מען וויל דאך אז וועלט זאל אים האבן, דארף דער וועלט אים האבן, ס'איז א הגבלה אין דער כח אז דער מקבל אז דער נפעל איז א דבר מוגבל? ס'איז א הגבלה אין שמשון הגיבור אז בכדי אז דער אבן זאל אים פילן זיין זיין כח אראפקומען אין א פיזישן אופן.

געפינט ער זיך בתוכיות ופנימיות פון יעדער זאך, אבער נישט ווייל דער זאך האט א שייכות מיט אים, ווייל ער איז אזא מין סארט זאך וואס ניט שייך אז ער זאל נישט זיין אין א געוויסער פלאץ. דאס א ווארט אין אים, נישט א ווארט אין דעם נפעל. דערפאר געפינט ער זיך בבחינת העלם, בבחינת העלם מיינט אז דאס ווערט נישט דעם מציאות פון דעם תחתון. אז מ'זאגט ביי א נארמאלער, מ'זאגט למשל אז שכל געפינט זיך אין מח, בהכרח אז דער מח איז דאן נשתנה געווארן. עס קען נישט זיין אז ס'איז דא שכל אין מח און דער מח איז נישט געווארן א איידעלערע זאך. וואס איז פשט שכל אין מח? אז דער מח האט פארשטאנען, איז דער מח האט פארשטאנען איז דער מח שוין געווארן אנדערש. וואס איז פשט אז עמיצער האט משפיע געווען אויף א תחתון, אויב ער האט משפיע געווען אין דעם תחתון, מוז זיין אז דער תחתון איז נשתנה געווארן, אויב דער תחתון איז געבליבן די זעלבע זאך, האט ער נישט אריינגענומען גארנישט. ביי סובב זאגט מען דער אייבערשטער געפינט זיך אין אים, אבער ער איז נישט נשתנה געווארן, ער איז געבליבן די זעלבע זאך. ווי קען דאס זיין? ווייל ער איז געבליבן די זעלבע זאך. מים איז מים. און מים איז קיינמאל נישט געווארן אין סוף. איי אין מים געפינט זיך אין סוף ווייל אין סוף איז בלי גבול, נישט ווייל מים האט א שייכות מיט אין סוף. און מים געבליבן וואסער. אז ממלא קומט אן אין וואסער מיינט אז וואסער האט אין זיך אלוקות. ווי איז אנדערש? א עליון געפינט זיך אין דער תחתון. מה שאין כן ווען מ'זאגט אז סובב געפינט זיך אין וואסער, איז ער געפינט זיך טאקע בתוכיות בפנימיות אין וואסער, אבער דאס מיינט נישט אז וואסער האט אים, אז וואסער איז געווארן אנדערש. דאס אז ביז איז מצד דעם אייבערשטן, מצד אור אין סוף.

און אויכעט אין התהוות איז דער פשט איז אז דער כח דארף מהווה זיין, איז דאס אויכעט א ירידה. סובב מיינט שם העצם ווי אלוקות געפינט זיך אין זיך, נישט ווי ער שטייט אין א ציור פון התהוות. ווי ער געפינט זיך אין זיך געפינט ער זיך אומעדום. וואס איז די שאלה ווי איז די זאך געווארן?

ווירקט אויפן נברא, ער דארף אנקומען צו די נברא, ער דארף אים מפעיל זיין. סובב דארף נישט פועל זיין אוועק וואס ער איז מפעיל, ער געפינט זיך אין זיך און ער געפינט זיך אומעדום. אן דעם וואס ער דארף אנקומען צו דער אומעדום. ער געפינט זיך בעצם אומעדום. עס איז א ווארט אין אים. ער איז אזא מין סארט זאך. ר' הלל זאגט אויך דעם דעם המחשה אז אז מיר זאגן למשל אז אז ס'וועט באשאפן ווערן נאך, די וועלט וועט ווערן עפעס כ'ווייס אסאך גרעסער.

נישט ווייל דער מציאות האט א שייכות מיט אים, ער איז אזא מין סארט זאך וואס מצד אים געפינט ער זיך אומעדום, ער איז בלי גבול, דער אייבישטער איז בלי גבול, לית אתר פנוי מיניה איז נישט א ווארט אין דעם אתר, ער איז אזא מין סארט זאך וואס לית אתר פנוי מיניה, ס'וועט זיין נאך צוואנציג אתר'ן במילא וועט ער זיין אומעדום, ווייל ער איז אזא מין סארט זאך וואס לית אתר פנוי מיניה, ער איז לית, ער דארף נישט, ממילא דארף ער נישט אנקומען דארטן.

אז נישט וועט וועלט נישט ווערן. בכדי אז דער דיבור, יהי רקיע, דער דיבור דארף אנקומען אין א ציור פון יהי רקיע. איידער דער דיבור שטייט נישט אין א ציור פון יהי רקיע וועט דער רקיע נישט ווערן. און דאס איז נישט קיין הגבלה אין דעם דיבור. דו ווילסט דאך אז דער רקיע זאל ווערן, דארף דער רקיע אים האבן. מה שאין כן מצד סובב שטייט אן דעם וואס שטייט לשון כי הוא צוה, און חסידות ברענגט עס לגבי סובב, אבער שטייט לשון ונבראו, זיינען באשאפן געווארן אן א באשעפער. שטייט כי הוא צוה ונבראו זיינען באשאפען געווארען, קיינער האט זיי נישט געמאכט כאילו, ונבראו וואס איז קיין, קיין מהווה, דער אייבערשטער איז נישט געשטאנען אין א תנועה פון התהוות, ער איז געשטאנען אין זיך און ער האט געוואלט און עס איז געווארען. דאס איז אן אנדערע אופן פון השפעה. ער קען, ער איז נישט זיך נישט מצמצם לפי ערך המקבל, ער שטייט אין זיין אייגענע עצמיות, און אף פי כן ווערט א זולת, ווערט א נפעל, ווי קען ווערען א נפעל?

איז לכאורה וואס פאר א הגבלה איז דאס? אוודאי בכדי אז וועלט זאל אים האבן דארף אים וועלט האבן, איז עפעס א הגבלה? איז אלץ עפעס א הגבלה? בכדי אז וועלט זאל אים האבן דארף ער נישט אנקומען דארטן, דער אייבערשטער איז אזא מין סארט זאך וואס האט נישט קיין הגבלות, ער איז בלי גבול, לית אתר פנוי מיניה. דארף זיך אריין טראכטן דער ווארט אבער.